פרשת בהר, שיחה ג', די דריטע שיחה אין פרשת בהר, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד 297. זייער זייער א געשמאקע שיחה, פשוט דער רבי מאכט מטעמים, געשמאק. דער רבי וועט פרעגן צוויי שאלות אויף איינע פון די זאכן וואס עס שטייט אין די היינטיגע פרשה, און לכאורה קען מען זאגן זייער א אינטערעסאנטע זאך, עס שטייט נישט קלאר אין די שיחה, אין אנדערע ערטער שטייט עס יא קלאר, דא נישט, אבער לכאורה קען מען אזוי זאגן, דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען קען זעהן ווי מען דארף אנקומען צו חסידות, מיר זעהן אז אין פשוט אין נגלה איז נישטא קיין ענטפער אויף דעם, און מען זעהט טאקע דא אז אין דעם גאנצן ווי מ'עט דערמאנען שפעטער אין דעם גאנצן זאך איז נישטא קיינער כמעט וואס פרעגט די שאלה וואס דער רבי פרעגט, און בפשטות איז דער רבי וועט עס ענטפערן נאר בפנימיות העניינים על פי חסידות ווי מען קען עס פארענטפערן, און זעהט אויס אז בפשוט אין נגלה בלייבט די שאלה א שאלה. און ס'איז דא אין אנדערע ערטער נאר דערמאנען צוויי ערטער וואס איך געדענק אויסווייניג און דער רבי זאגט קלאר דארטן אז מען קען זען אז אן חסידות איז נישטא קיין ענטפער אויף דעם, ס'איז דא א מעשה מיט אברהם אבינו געשיקט אליעזר'ן ברענגען א ווייב צו יצחק'ן, רבקה'ן, שטייט דארטן אז ער איז געגיין קפיצת הדרך אנשטאט 17 טאג האט ער עס געמאכט היום יצאתי והיום באתי ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, וואס יצחק האט נישט געקענט ווארטן נאך א נאך אפאר טעג אויף צו חתונה האבן מיט רבקה'ן, וואס איז געווען עפעס אזוי די איילעניש צו ניצן א ענין פון קפיצת הדרך? על פי נגלה איז נישטא קיין ענטפער אויף דעם, דער רבי ענטפערט זייער געשמאק על פי חסידות. זעלבע זאך אויכעט איז דא אין דעם ענין פון כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך, רבונו של עולם, אז איינער קויפט א שטוב, א אלטע שטוב, דארף ער נישט מאכן קיין מעקה? לכאורה איז די זעלבע זאך, און אין נגלה איז נישטא אויף דעם קיין ענטפער פארוואס אין תורה שטייט דווקא געשריבן כי תבנה בית, כי תקנה, א, כי תבנה בית חדש, פארוואס כי תבנה בית חדש דווקא? און דער רבי ענטפערט עס אויכעט דארטן זייער געשמאק על פי חסידות, די זעלבע זאך איז דא אויכעט וועט מען זען אין די שיחה, פשוט געוואלדיג געשמאק ארויסגעברענגט דעם ענין וואס דא די תורה קומט אונז דא צו דערציילן. אות א' ווען א איד האט זיך פארקויפט אלס אן עבד צו א נכרי, זאגט דער פסוק, א איד איז געקומען צו א מצב נעבעך אז ער האט זיך פארקויפט פאר א גוי, זאגט דער פסוק, דער פסוק איז אין אונזער פרשה כ ה, פסוק מ ח און מ ט, גאולה תהיה לו, מען דארף אים אויסלעזן, אחד מאחיו יגאלנו, איינער פון זיינע ברידער דארף אים אויסלעזן, או דודו, או בן דודו יגאלנו, או משאר בשרו יגאלנו, איינער פון זיינע קרובים, או השיגה ידו ונגאל, אפשר האט ער געפונען א, האט געפונען די לאטא, האט געוואונען א לאטערי, האט געקויפט א לאטערי און האט געוואונען, אדער ס'איז אים אריינגעפאלן עפעס א ירושה אדער וואס, און ער האט די געלט, מוז ער זיך אויסלעזן, ער טאר נישט בלייבן דארט. פון דעם סדר אין פסוק, אחד מאחיו גומר, דודו או בן דודו גומר, משאר בשרו גומר, לערנט מען אפ, וויבאלד די תורה גיט דאך אויס מיט א סדר, יעדע זאך איז דאך מסודר ממש מדויק, לערנט מען אפ אין תורת כהנים און דער רמבם פסק'נט אזוי אין הלכות עבדים און אז וואס לערנט מען אפ אז הקרוב קרוב קודם אויף וועמען ליגט דער חיוב צו אויסלייזן אט דעם אידן וואס האט זיך פארקויפט צו א גוי דער וואס איז נענטער צו אים דער דארף דער איז פריער דער קרוב וואס איז נענטער איז ער פריער צו גואל זיין דעם עבד אויף וועם ליגט דער חיוב צו גואל זיין דעם עבד דארף מען פארשטיין, ווי געזאגט פריער וועט דער רבי פרעגן דא צוויי געוואלדיגע שווערע שאלות, א', ווען דער נמכר לנכרי אליין איז אין א מצב וואס השיגה ידו, איז ער דאך כמובן קודם פון אלע קרובים, און דער רבי ברענגט אראפ לשון פון רמבם, אם לא השיגה ידו לגאול קרוביו פודין אותו, איז ער דאך דער ערשטער, ער איז דאך דער נענטסטער צו זיך. און וויבאלד דער פסוק רעכנט אויס די קרובים לויטן סדר ווער איז קודם לגאולה ווי געזאגט פריער, האט דאך לפי זה צום אלעם ערשטן געדארפט שטיין והשיגה ידו ונגאל, און ערשט דערנאך אויב לא השיגה ידו, אחד מאחיו וגומר או דודו וגומר פארוואס שטייט השיגה ידו נאך גאולת קרובים א געוואלדיגע שווערע שאלה שטייט דאך לויטן סדר אויף ווער דארף אים אויסלייזן דער וואס איז נענטער צו אים א ברודער א שוועסטער א פעטער א שוועסטער קינד דערנאכדעם שאר בשרו אפילו א ווייטערדיגער ער אליין דאך דער נענטסטער צו זיך האט געדארפט שטיין קודם השיגה ידו און דער רמבם זאגט דאך אזוי קלאר אויכעט אם לא השיגה ידו לגאול קרוביו פודין אותו סאו דער רבי זאגט אין הערה פינף אז בדוחק וואלט מען קענט ענטפערן אז דער טעם איז ווייל ער איז פשוט רחוק יותר בזמן, ער זאל זיך קענען אויסלייזן איז ער נישט אין דעם צייט אזוי ווי זיי, פארוואס ער איז זיך געגאנגען פארקויפן ווייל ער האלט אין א מצב פון פון פון מך ואם מך הוא, ונמכר ער האט זיך פארקויפט צו א גוי, אז ער זאל אנקומען גלייך צו א מצב פון השיגה ידו איז עפעס נישט קיין נארמאלע זאך, דערפאר לכאורה זאגט די תורה אז פריערט גייט די ברודער א שוועסטער א שוועסטער קינד א פעטער דערנאכדעם צום סוף ער צום סוף אין די צייט וועט דאך זיין דער סוף אז ער זאל קריגן די געלט בפשטות אבער פונדעסטוועגן פרעגט דער רבי דאס איז א דוחק דאס פארענטפערט נאך נישט פארוואס שטייט נישט ער דער ערשטער אויב ער גייט לויטן סדר ווער ס'נענטער איז ער דער נענטסטער צו אים האט געדארפט שטיין ער דער ערשטער ב', צווייטע שאלה וואס מיר פרעגן דא, וויבאלד דער פסוק רעכנט אויס כמה וכמה קרובים, און אין א סדר פון הקרוב קרוב קודם, יא, עס גייט מיט א סדר, יעדער איינער וואס מען לערנט ארויס פון דער, מען לערנט אפ ווי געזאגט פריער, א, און געברענגט אז דער תורת כהנים און דער רמבם פסק'נט אזוי, אז עס דארף זיין הקרוב קרוב קודם, האט ער אלס ערשטן קרוב געדארפט זאגן אביו, וואס ער איז מער קרוב אפילו ווי אחיו ווער איז נענטער צו א מענטשן דער טאטע איז נענטער צו א מענטשן ווי די ברידער און נישט נאר סתם אזוי נאר אפילו על פי הלכה ווי דער דין ביי ירושה די גמרא זאגט אין בבא בתרא דער רמבם פסקנט דאס אזוי אין הלכות נחלות ווי דער דין איז ביי ירושה אז האב קודם לאחין חס ושלום איינער גייט אוועק און ער האט א טאטן ווער און ווער ירשנט אים דער טאטע איז ירשנט פאר די ברידער די זעלבע זאך איז אויכעט א זון ירשנט דעם טאטן אויב אזוי בפועל ווערט אביו אינגאנצן נישט דערמאנט אין פסוק דאך א געוואלדיגע שאלה האבן דא צוויי שאלות געוואלדיגע שווערע שאלות איין שאלה איז פאר וואס שטייט והשיגה ידו דער לעצטער אייב ס'גייט לייט די סדר ווי מ'לערנט אויס אין הלכה אז א קרוב קרוב קודם האט ער געדארפט שטיין דער ערשטער צווייטע שאלה איז געווען, אויב אזוי פארוואס ווערט נישט דערמאנט אינגאנצן דער טאטע? דער טאטע האט געדארפט זיין דער ערשטער. ער איז דאך דער ערשטער וואס האט געדארפט זיין. די זעלבע שאלה איז לכאורה ווי געזאגט פריער, איז אויף די שאלה איז נישטא כמעט פון אלע מפורשים וואס עס פרעגט די שאלה. ס'דא איין מפורש וואס ס'פרעגט וואס ס'פרעגט די שאלה דער אברבנאל פרעגט די שאלה און ער ענטפערט און ער זאגט פארוואס שרייבט נישט די תורה אביו הגם אז אביו איז טאקע דער ערשטער וואס ער דארף אים אויסלייזן סליגט אויף אים די מצוה צו אויסלייזן ער איז דער נענסטער פארוואס שרייבט נישט די תורה אביו זאגט ער ווייל אייב די תורה זאגט אזוי אייב ס'דא אביו האט ער נישט געלאזט לכתחילה אים פארקויפן, דאס וואס די תורה קומט אונז דערציילן, דערפאר שרייבט נישט די תורה אינגאנצן אביו, דאס דאס זאגט דער אברבנאל, אבער פונדעסטוועגן בלייבט נאך אלץ שווער, בפשטות בלייבט די זעלבע שאלה, פארוואס שרייבט נישט די תורה אביו אינגאנצן, און ווי געזאגט פריער, די איינציגע ענטפער וואס וועט קענען זיין אויף דעם איז נאר על פי חסידות. יעצט וועט מען פרעגן א צווייטע שאלה, אין א צווייטן ארט אין תורה, אין חומש במדבר, שטייט נאכאמאל אזא זאך, און דארטן פרעגט דער רמבן יא א שאלה, און דער רמבן ענטפערט אויף דעם. זייער געשמאק און זייער אינטערעסאנט. די זעלבע שאלה פרעגט מען, דער רבי זאגט אין די הערה דער רמבן פרעגט דאס, און רבינו בחיי ברענגט עס אראפ אין פרשת פנחס. מען רעכנט אויס דעם סדר פון ירושת הקרובים, דער פסוק רעכנט אויס דעם סדר פון ירושת הקרובים. איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לבתו. חס ושלום א מענטש גייט אוועק, זיין ירושה גייט צו זיין זון. ער האט נישט קיין זון, גייט עס צו די טאכטער.

און מען פארענטפערט, דער רמבן פארענטפערט דאס, אז דרך ברכה ידבר ולא בנכרתים, דער רמבן וויל זאגן אז דא רעדט מען א זאך, די תורה וויל אלץ רעדן וועגן א ענין פון א ברכה, און נישט חס ושלום ווען איינער וואס איז אוועקגעגאנגען פאר די צייט און ער האט נאך א טאטן און דער טאטע דארף אים ירש'נען, אויב ס'האט געטראפן טאקע אזא זאך, איז דער טאטע ירשנ'ט דער ערשטער, אבער די תורה וויל עס נישט דערמאנען, דערפאר שטייט נישט דער לשון אינגאנצן אביו. דער פסוק רעדט נישט וועגן א פאל פון פורעניות, אז דער בן איז מת בחיי אביו. אבער נוסף לזה, דער רבי זאגט איך קען עס נישט אננעמען, ערשטנס איך קען עס נישט אננעמען דא ביי דעם רמבן אין פרשת פנחס, און זיכער קען איך נישט אננעמען דעם ענטפער אויף אונזער פרשה אין פרשת בהר, וועגן דעם אופן אז ער פארקויפט זיך אז ס'שטייט נישט דערמאנט אז דער טאטע דארף אים אויסלעזן. דער רבי וועט מסביר זיין אזוי, אבער נוסף לזה, אז אויך דארט אין פרשת נחלות איז עס נישט אינגאנצן גלאטיג דאס וואס דער רמבן ענטפערט, פארוואס? ווארום וויבאלד אז דאס זענען עניינים וואס זענען נוגע להלכה, האט לכאורה קיין ארט נישט צו אויסלאזן אביו צוליב דעם. איך שרייב נישט אביו איינער וואס לערנט חומש סתם אזוי פאר ער לערנט רמבם פאר ער לערנט גמרא פאר ער לערנט אנדערע זאכן וועט ער מיינען טאקע אז א טאטע ירשנ'ט אים נישט האט יא געדארפט שטיין אביו וואס עס איז נישט דרך וואס איז נישט דרך ברכה וויבאלד עס איז נישט דרך ברכה דערפאר שרייבט מען עס נישט אויב ס'איז הלכה דארף מען עס שרייבן

שטייט ואת החזיר כי מה כי מפר מפריס פרסה וגרה לא יגר טמא הוא שטייט דאך דער נאמען חזיר און שטייט כי טמא אזוי דא אויך מיר רעדט דאך וועגן הלכה פארוואס וועגן דעם ענין קומט דער רמבן זאגט וויבאלד עס רעדט זיך דרך ברכה ידבר ולא בנכרתים זאגט עס נישט די תורה לכאורה די תורה האט יא געדארפט זאגן אפילו ס'איז אן ענין פון נישט קיין ברכה ערשט ובפרט אז עס גיט אן אפשרי וואס מ'האט געזאגט פריער בפרט אז עס גיט אן אפשריות לטעות אז דער אב איז נישט קיין יורש איז חוץ פון דעם וואס דאס איז אן ענין פון נוגע להלכה לייגט זיך נישט אין שכל אט דער אין דער ענטפער פון דעם רמבן איך קען עס נישט אננעמען בפשטות אז ס'ווערט אן ענטפער פארוואס די תורה שרייבט נישט אב די תורה האט יא געדארפט שרייבן וועגן דעם אב זאגט דער רבי איז דאך נאך אסאך שווערער איז בנידון דידן דער רבי לייגט צו אין הערה דרייצן אז אויב דו ווילסט זאגן אז מען וויל נישט רעדן וועגן נכרתים מען רעדט נאר דרך ברכה דאס אליין איז דאך אז ער איז געשטארבן אן א זון און אן א טאכטער און ער דארף אנקומען צו שאר בשרו צו א צו א פעטער אדער צו א שוועסטער קינד דאס אליין איז דאך שוין נישט קיין ברכה און דאס שרייבט מען יא ס'האט געדארפט שרייבן דעם טאטן אויך זייער געשמאק זאגט דער רבי אבער מיר רעדן דאס אלץ אויף דעם רמבן ווי ער רעדט אין פרשת פנחס אבער דא קומט צו נוסף לזה קומט צו נאך א זאך איז בנידון דידן וואס רעדט זיך נישט וועגן א מצב פון נכרתים מען רעדט דאך נישט וועגן אז ער איז געשטארבן א יונגער מענטש און דער טאטע זאל אים זאל אים גיין זאל אים גיין אויסלעזן, נישט וועגן דעם רעדט מען. האט דער פסוק געדארפט זאגן און גלייך ביים אנהייב דעם דין אז דער אב איז קודם לגאולה. בלייבט אונז ווייטער ביידע שאלות, זייער געשמאק, צוויי שווערע שאלות, פארוואס שטייט ער דער לעצטער, לכאורה איז ער דאך, אויב ס'גייט מיט'ן סדר הקרוב הקרוב קודם, איז ער דאך דער נענסטער צו זיך, פארוואס שרייבט מען אים דער לעצטער, די צווייטע שאלה איז געווען זייער שווער, פארוואס ווערט דער טאטע אינגאנצן נישט דערמאנט? אות ב', קען מען דאס מבאר זיין בהקדם וואס חזל זאגן, שטייט א גמרא אין קידושין און רשי ברענגט עס אראפ אין די פרשה, אין אונזער פרשה, קען מען דאס מבאר זיין בהקדם וואס חזל זאגן, אז די פרשיות פון דער סדרה קומען על הסדר, זיי באווייזן דעם סדר הירידה רחמנא ליצלן וואס קען קומען דורך נישט אפהיטן די מצוה אפילו נאר אבקה פון שביעית. די תורה רעכנט אויס א סדר אז איינער האט אנגעהויבן נישט אפהיטן די אבק שביעית, נישט די ממש עובר געווען אויף שביעית, נאר האט עובר געווען נאר אויף די אבק שביעית, איז דאס ברענגט אים צו מוכר מטלטליו ווי מען גייט לערנען ווי מען גייט שוין לערנען ביז אז ער טוט נישט תשובה ווערט עס נידעריגער ביז ער פארקויפט זיך צו א גוי ביז ער פארקויפט זיך אפילו צו עבודה זרה נאר צו מסביר זיין בקיצור וואס מיינט דער ענין פון אבק שביעית די שטייט א פסוק אז מען לערנט אין היינטיקע פרשה אז מען טאר נישט אקערן מען טאר נישט זייען מען טאר נישט שניידן מען טאר נישט טון די אלע זאכן שטייט א פסוק ווי זאגט דער לשון דער פסוק והיתה שבת הארץ לכם לאכלה קענסט עסן פונקט ווי אלעמען דארפסט מפקיר זיין דיין פעלד און דו קענסט עסן, אבער נישט עסן ווייל דו ביסט דער בעל הבית, קענסט עסן פון הפקר, אזוי ווי די פעלד איז הפקר פאר יעדן איינעם, יעדער איינער קען קומען און עסן פון די פעלד. איז באלד אז שטייט דער לשון לאכלה, לערנט ארויס נעם די גמרא, באלד אז שטייט לאכלה, לערן איך ארויס אז נאר לאכלה ולא לסחורה. איך קען נישט, איך קען נעמען צו עסן, אבער איך קען נישט נעמען און פארקויפן, איך קען נישט מאכן קיין מסחר מיט פירות פון שביעית. וויבאלד אז דאס איז דאך א לאו וואס קומט ארויס מכלל עשה, שטייט נישט אין די תורה לא למכור, אז דו טארסט נישט פארקויפן די פירות. כ'לערן דאס נאר ארויס פון דעם עשה וואס ס'שטייט לאכלה, לערן איך ארויס לאכלה, אז ס'איז דא א לאו, ס'איז א עשה וואס איז בא מ... א עשה וואס ער קומט מ... א לאו, וואס ער קומט מכלל עשה, שטייט לאכלה א עשה, לערן איך ארויס אז מען טאר נישט פארקויפן, שטייט נישט קלאר אז מען טאר נישט פארקויפן, ווערט דאס אנגערופן אבק. דער איסור בשביעית איז דער, וואס דער עיקר איסור אויף שביעית? חורש, זורע, און זמירה, און די אלע זאכן וואס איז דא אין א פעלד, אבער אויף סחורה איז נישט. איז אפילו אז ער האט עובר געווען אויף אבק שביעית, וואס ווערט יעמאלט מיט אים? איז דער רבי מסביר, פריער איז עס גורם אז ער איז מוכר את מטלטליו, און נאכדעם גייט מירידה לירידה, ביז צום תכלית הירידה רחמנא לצלן, וואס ווערט יעמאלט אז ער פארקויפט זיך צו א נכרי, און נאכמער ביז ער פארקויפט זיך לעקר משפחת גער, ווי שטייט אין אונזער פרשה, וואס מיינט לעקר משפחת גער, מיינט דאס לעבודת אלילים עצמה, ווי שטייט אין תורת כהנים און אין קידושין שטייט אז ער פארקויפט זיך צו עבודת אלילים, פשוט ער פארקויפט זיך צו עבודה זרה, להיות לה שמש, רשי ברענגט אראפ אויפן פסוק און שטייט אויכעט אין תרגום יונתן בן עוזיאל נמכר ונעשה משרת לעבודת כוכבים עצמה חס ושלום האט זיך נישט פארקויפט אויף צו דינען עבודה זרה ער האט זיך פארקויפט צו זיין א משמש עבודה זרה אזוי נידעריג איז ער אנגעקומען ווי פארשטאנדיג אין פשטות איז דאס נישט נאר א ירידה אין גשמיות אז ער האט פארלארן זיינע גאנצע געלט, און ער האט נישט קיין געלט, ער האט נישט קיין ברירה, ער מוז זיך פארקויפן, און ער פארקויפט זיך צו א גוי, ביז ער פארקויפט זיך צו עבודה זרה. דאס איז נישט נאר אין גשמיות, אז ער מוז פארקויפן אלע זיינע נכסים ער זאל האבן פון וואס צו לעבן, ווי דער לשון געווען פריער, דער סוף איז מוכר את מטלטליו, ביז צו פארקויפן זיך אליין און דערצו נאך צו א נוכרי, נאר עס באווייזט אויף א כסדר'דיגע ירידה אין שפל המצב, ברוחניות. ס'ווייזט ארויס אז ער איז אין א שפל המצב ברוחניות, ווי עס איז פארשטאנדיג פון זיך אליין, אז דורך דעם וואס ער טוט נישט קיין תשובה, ער פילט נישט אז ס'איז געקומען צו אים א עבירה, און ער האט נישט קיין הרהור תשובה, גייט ער מדרגה לדרגה אראפ, ווי רש י רעכנט דאס אויס אין אונזער פרשה, ווען רש י ווען מען הייבט אן דערציילן די מעשה וועגן זיך פארקויפן, גייט רש י מיטן סדר דארטן. ווארום אז א איד זאל זיך פארקויפן צו א נוכרי, איז דא אין דעם צוויי זאכן, צוויי חסרונות. א', ס'היפך התורה, מען טאר זיך נישט פארקויפן צו א נוכרי, ווי ס'שטייט דער רמב ם פסק'נט אין הלכות עבדים, און אזוי ברענגט זיך פון תורת כהנים און אין ספרי, א איד טאר זיך נישט פארקויפן פאר א גוי, פאר א עבד. און ב', דאס איז א מצב וואס עס גיט אן ארט אויף א קא סלקא דעתך, רשי ברענגט עס אראפ אין אונזער פרשה, איז ווי דער לשון דארטן, הואיל ורבי מגלה עריות, אויב ער פארקויפט זיך פאר א גוי און ער זעט אז דער רבי איז מגלה עריות, מעג איך אויכעט, איך בין דאך זיין עבד, מעג איך אויכעט. הואיל ורבי עובד עבודת אלילים, מעג איך אויכעט חס ושלום. הואיל ורבי מחלל שבת, אף אני כמותו, אז איך מעג עס אויכעט טון. איז דאך איז דאך א געפערליכע זאך, ערשטנס איז אז מען טאר זיך נישט פארקויפן על פי תורה, און צווייטנס איז א מצב וואס ער קען אנקומען צו א קא סלקא דעתך, צו די ערגסטע מצבים וואס עס קען זיין. ועל אחת כמה וכמה דאס איז אלץ ווען ער פארקויפט זיך נאר צו א גוי קען ער קומען צו א מחשבה הואיל ורבי מגלה עריות וועל איך אויכעט זיין נאך דא א ערגערע דרגה ועל אחת כמה וכמה דער פארקויפן זיך לעבודת אלילים עצמה וואס עבדות לעבודת אלילים עצמה איז דער היפך ממש פון לי בני ישראל עבדים שטייט קלאר אין אונזער פרשה אז לי בני ישראל עבדים און דער רבי לייגט צו אין די הערה 24 און דאס איז גאר דער טעם וואס איינער וואס פארקייפט זיך צו א גוי איז לכתחילה ווערט ער פארקייפט נאר ביזן יובל און יובל דארף ער ארויסגיין ער קען זיך נישט פארקויפן אויף אייביג פארוואס ווייל ס'איז לי בני ישראל עבדים שטרי קודם דער אייבערשטער איז אונזער מיר זענען עבדים צום אייבערשטן פאר ער האט זיך פארקויפט צו דעם גוי און ממילא האט דער רבי ארויסגעברענגט אז חזל זאגן אז ס'גייט אויפן סדר בגשמיות קודם איז ער מוכר מטלטלין אויב ער איז נכשל געווארן אין שביעית איז ער מוכר מטלטליו ביז די נידעריגסטע דרגה ער פארקויפט זיך לעבודת אלילים צו זיין דער לשון להיות לה משמש להיות לה משמש מיינט וואס מיינט דאס אז ער ברענגט האלץ צו די עבודה זרה אדער ער ברענגט וואסער צו די עבודה זרה נישט חס ושלום אז ער דינט די עבודה זרה אות ג' יעצט דער רבי פרעגן א געוואלדיגע שאלה ווי קען א איד אראפפאלן אזוי נידעריג אות ג' ווי קען א איד אראפפאלן אזוי נידעריג ביז צו פארקויפן זיך לעבודת אלילים עצמה זאגט דער רבי הויבט זיך דאס אן דערמיט וואס ער האט זיך אפגעריסן און פארגעסן רחמנא ליצלן אויף אביו שבשמים וויבאלד אז א איד האט חס ושלום געקומען צו א דרגה, האט זיך אפגעריסן, האט פארגעסן אויפן אביו שבשמים, במילא האט ער פארגעסן אויכעט אויף אהבת הבן לאביו שבשמים, אז ער פארגעסט אויפן טאטן, פארגעסט ער אויף זיין אהבה צו דעם טאטן, און ויראתו וכו', ער האט פארגעסט סיי אויף די אהבה און סיי אויף די יראה. און במילא וואס ווערט פון דעם, זאגט דער רבי אין די הערה, אהבה איז דאך א שורש אויף אלע רמח מצוות עשה, אז איך האב ליב דעם אייבערשטן, היט איך אפ אלע רמח מצוות עשה, און די יראה איז דאך א שורש אויף אלע מצוות לא תעשה, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, איז במילא בלשון הכתוב שטייט א פסוק אין מלאכי, בן יכבד אב וגומר, א זון איז מכבד דעם טאטן, ואם אב אני, אזוי זאגט דער אייבישטער, איה איה כבודי וגומר, אויב איך בין אייער טאטע, וואו איז מיין כבוד, פארוואס האט איר נישט קיין כבוד פאר מיר? מוז מען קומען צו א מסקנא אז דאס רעדט זיך וועגן א איד וואס איז געקומען צו א מצב אז ער האט זיך אפגעריסן און פארגעסן רחמנא ליצלן אויף אביו שבשמים. לשון פון חסידות, אין לשון חסידות וואס איז דאס? ביי אים איז נישטא בגילוי די בחינות פון זיין אב. ווי געזאגט פריער, האט ער פארגעסן אויפ'ן טאטן שבשמים. חסידות איז דאס אז ער האט פארגעסן אויף זיין אב. וואס איז זיין אב? אב איז דער ענין פון חכמה שבנפש, דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אז דער ענין פון פון חכמה ווערט אנגערופן אב, חכמה און בינה אין חסידות ווערט אנגערופן אב ואם, ווייל דורך חכמה און דורך בינה, דורך זיך מתבונן זיין און לאמיר זאגן אין גדלות פון השם, קומט מען ארויס צו די מידות. וואס קומט ארויס די מידות? די מידות ווערן אנגערופן דער ענין פון אהבה און יראה. ווי קומט מען צו אהבה ויראה? מען דארף זיך מתבונן זיין. איז חכמה ווערט אנגערופן אב, און בינה ווערט אנגערופן אם. פארוואס ווערט עס אנגערופן אב ואם? ווייל אב ואם, אזוי ווי אב ואם בפשטות זענען מוליד א קינד, אזוי איז אב ואם אין מוחין, איז איז מוליד דעם ענין פון מידות. איז זאגט דער רבי אז אין חסידות מיינט עס, ער האט פארגעסן אויפן אב, זיין חכמה שבנפש, דאס ווערט אנגערופן אב, האט ער פארגעסן אויף אים. ווי דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אין תניא, אין תניא פרק יט איז דער אלטער רבי מסביר אז די סיבה פארוואס א איד קען עובר זיין אויפן רצון העליון איז ווייל זיין חכמה שבנפש, וואס איז דאס? די אמונה בשם וואס איז העכער פון דעת והשגה, מען רעדט די דרגה וואס איז העכער פון דעת והשגה, ס'רעדט זיך וועגן די חכמה וואס איז אין נפש פאר ס'קומט ארויס אין חכמה שבמוח, איז בבחינת שינה, עס שלאפט במילא דערהערט ער נישט ווי דורך יעדער עבירה אפילו אן עבירה קלה ווערט ער נפרד בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו יתברך ווי דער לשון תניא אין פרק כד ווי קען א איד צוקומען צו טון בכלל א עבירה א רעגולער עבירה ווייל ער טראכט ס'איז ביי אים בשינה דער ענין פון אב דער ענין פון חכמה שבנפש איז פארשלאפן מיינט ער אז מיט די עבירה ווערט ער נישט אפגעריסן פון אייבערשטן ווי דער רבי גייט מסביר זיין ווייטער בשעת ס'קומט צו אן ענין פון עבירה פון פון עבודה זרה איז אפילו א קל שבקלים וועקט זיך אויף און ער זאגט איך גיי עס נישט טאן פארוואס ווייל בשעת ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון עבודה זרה מיינט דאך עס אז ער גייט זיך בוקן צו עבודה זרה גייט ער זאגן אז ס'איז חס ושלום נישט דא קיין אייבערשטער אז ער נעמט אן די עבודה זרה פאר א גאט דארטן וועקט זיך עס אויף אבער דער אמת איז ווי געזאגט אבער ביידע די זעלבע זאך ווען דער אב ווען די חכמה וואלט געווען ביי אים לויכטן ער וואלט נישט געווען פארשלאפן וואלט ער געפילט אז אפילו יעדער עבירה רייסט אים אפ פון דעם אויבערשטן ממילא וואלט ער דערהערט וואלט ער דערהערט אויב ער וואלט דערהערט אז דורך דער עבירה ווערט מען נפרד פון יחודו ואחדותו יתברך פונקט ווי דורך עבודה זרה ווי געזאגט פריער וואלט ער בייגעשטאנען דעם ניסיון מיטן זעלבן תוקף ווי ער און ווי ער און יעדער איד, אפילו א קל שבקלים ופושעי ישראל, זענען זיך מוסר נפש אויף קדושת השם, לשון פון אלטן רעבן, בלי שום דעת והתבוננות, רק כאילו דבר שאי אפשר כלל לכפור בהשם אחד. אן זיך באטראכטן אן גארנישט, מען קומט צו א אידן, א קל שבקלים, מען זאגט אים בוק זיך צו די עבודה זרה, ער וועט עס בשום אופן נישט טון, ער קען נישט כופר זיין אין דעם אויבערשטן. איז אויב ס'וואלט ביי אים געווען וואך ער וואלט דערהערט אז דורך דער יעדער עבירה טוט די זעלבע זאך ווי דעם, וואלט ער עס קיינמאל נישט געטון. יעצט וועט מען פארשטיין אין דעם טעם פנימי פארוואס ס'ווערט נישט דערמאנט דער ענין פון אביו אין דעם ענין פון אויסלעזן אים, וואס ער האט דאך געדארפט זיין דער ערשטער און ער ווערט אינגאנצן נישט דערמאנט, נאך דעם וועט מען קומען צו פארענטפערן און פארשטיין פאר וואס ער שטייט דער לעצטער, לכאורה האט דאך דער נענסטער צו זיך האט ער געדארפט זיין דער ערשטער נאך אפילו פאר זיין טאטן. און נישט פארגעסן אז באמת טאמער האט ער טאמער האט ער געוואונען געלט גלייך פאר ער איז אריינגעגאנגען צו דעם גוי האט ער געקויפט ער האט געהאט נאך א דאלער האט געהאט נאך א שקל האט ער געקויפט א לאטא און האט געוואונען דארף ער זיך אויסלעזן דער ערשטער טאמער דער טאמער דער טאטע איז דא דארף ער אים אויסלעזן גלייך דער ערשטער ס'יא אבער מיר קענען עס נישט דערמאנען ווי דער רבי גייט מסביר זיין פארוואס דאס איז ועל פי זה איז מובן דער טעם פנימי, וואס אביו ווערט נישט דערמאנט דא, און נישט אין פרשת נחלות אויכעט, פארוואס ווערט נישט דערמאנט אין ביידע ערטער. דער רבי האט געזאגט אז אפילו אין פרשת נחלות קען איך נישט פארשטיין דעם רמבן'ס ענטפער, ווייל דער רמבן זאגט אז מען וויל נישט זאגן קיין זאך וואס איז היפך הברכה, אז ס'איז הלכה דארף מען זאגן אלץ, ווי מען זעט דעם זעלבן משל ווי דער רבי ברענגט אין די הערה,

א רשע בחייו ווערט אנגערופן א מת, אדער בדקות יותר, ס'איז נאך אפילו אויף א דקות יותר'דיגן אופן, מאן, שטייט אין זוהר, מאן דנחית מדרגא קרי בי מיתה, א מענטש וואס פאלט אראפ פון זיין דרגה, און ער לערנט נישט וויפיל ער האט געלערנט נעכטן, אדער ער טוט נישט וויפיל ער האט געטון נעכטן, וואס ווערט ער אנגערופן אין זוהר? רופן אים אן מת. נעמט זיך דערפון, וואנט נעמט זיך אויס? וואנעט נעמט זיך דאס ביי אידן וואס עס פעלט דער געדענקען דעם אביו שבשמים? וואס איז דאס? דער גילוי פון בחינת חכמה שבנפש אב, ווי געזאגט פריער, ער פארגעסט אויפ'ן אייבערשטן, ער פארגעסט אויף זיין, על פי חסידות, ער פארגעסט אויף זיין אב, אויף זיין חכמה שבנפש. דאס איז בבחינת שינה. דער אלטער רבי זאגט דעם לשון אז ס'שלאפט. דער לשון פון אלטן רבי, ס'איז בבחינת שינה. ס'איז נישט ס'שלאפט מען קען עס אויפוועקן ווען ביי אים איז דא דער זיכרון ווען ער איז אויף איז דא כבודי וואס איז דא כבודי ווי דער לשון געווען בן יכבד אב ואם אב אני איה כבודי אז ס'איז דא זיכרון איז דא דער כבודי פון דעם טאטן ווען ביי אים איז דא דער זיכרון איז דא כבודי ווען עס איז מאיר בחינת חכמה שבנפש איז יעמאלט דער לשון ווי ס'ברענגט זיך אין קהלת והחכמה תחיה און ער האט דעם ענין פון חכמה אפן, ער האט דעם זיכרון אויפן אייבערשטן, ער האט דעם זיכרון פון זיין ווי ער איז, יעמאלט לעבט ער. זי דערלאזט נישט קיין מיתה רוחנית, אפילו נישט קיין נפילה ממדרגתו אויכעט, נישט דאס זאל זיין חס ושלום מת, נאר אפילו נישט קיין נפילה ווי דער זוהר רופט דאס אן אויכעט מת. ווייל מצד בחינת חכמה שבנפש איז די עבודה פון א אידן מיטן גאנצן תוקף האמונה, העכער פון שינויים, עס קען נישט זיין קיין שינויים, און עס קען נישט זיין חס ושלום אז ער זאל טון א זאך וואס איז היפך פון דעם אייבערשטן. יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס ווערט נישט דערמאנט דער ענין פון אב, ווייל די גאנצע בעיה דא, וואס איז דער גאנצער פראבלעם, ווי איז ער אנגעקומען צו צו דעם מצב, וואס דער אב איז ביי אים פארשלאפן, דערפאר קען מען נישט דערמאנען דעם ענין פון אב, אז דער אב דארף אים קומען און אויסלייזן, ווייל דא איז דער פראבלעם וואס ער האט נישט קיין אב. ווי דער רבי וועט מסביר זיין אביסל שפעטער נאך אין מער קלארערע ווערטער. אות ד'. כשם ווי דער מצב פון נמכר לנכרי כנל איז בפנימיות א ירידה רוחנית ווי געזאגט פריער, ממילא איז פארשטאנדיג אז אזוי איז בנוגע זיין גאולה, יעצט וועט מען קומען צו זען ביי די גאולה ווי איז ער געווארן אין דעם ענין פון זיך פארקויפן ווייל ס'איז א ירידה ברוחניות אז ער אראפגעגאנגען ברוחניות ער איז פארשלאפן און ער פילט נישט דעם קשר צום אייבערשטן טוט ער נישט קיין תשובה און ער פארלירט די געלט און דאן פארלירט ער אלע אנדערע נכסים ביז ער דארף זיך פארקויפן ביז ער פארקויפט זיך ממש צו עבודת אלילים איז דאך נישטא דער ענין פון טאטע זיי זאך זיכער אים אויסלייזן ווי דער רבי גייט מסביר זיין וואס תורה זאגט די תורה זאגט דאך אן גאולה תהיה לו ווי געזאגט פריער אין אונזער פרשה שטייט גאולה תהיה לו דאס מיינט אז זיינע קרובים מוזן אים גואל זיין גאולה תהיה לו פסק'נט דער רמבם אין הלכות עבדים אז מען מוז אים אויסלייזן און דער סדר גייט דאך ווי געזאגט פריער דער סדר ווער ס'מוז פריער אים אויסלייזן אויב דער אויב דער טאטע האט געלט דארף ער אים אויסלייזן דער ערשטער אויב ער האט פארשטייט זיך דארף ער זיין דער ערשטער זיינע קרובים מוזן אים גואל זיין דער רבי האט אונטערגעשטראכן מוזן אים גואל זיין און נאך מער מען לערנט גאולה תהיה לו אויף א טיפערן אופן אויכעט גאולה תהיה לו איז אויכעט בלשון הבטחה דער אייבערשטער זאגט צו אז ס'קען נישט זיין אז ער זאל בלייבן א עבד ביי א גוי ס'וועט זיכער זיין א גאולה אפילו ווען די קרובים זענען אים נישט גואל וואס טוט מען אז די קרובים זענען נישט גואל זאגט דער אויבערשטער א הבטחה ויוצא בשנת היובל ווי געזאגט פריער אז דער עניין פון וואס ער פארקייפט זיך נאר ביז יובל ער קען זיך נישט פארקייפן לעולם איז ווייל עבדי הם איז ממילא איז דער וגאולה תהיה לו איז א הבטחה פון דעם אויבערשטן און דער פסוק זאגט דערויף דעם טעם וואס איז דער טעם פאר וואס גאולה תהיה לו שטייט קלאר כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם שטרי קודם ווי רש"י ברענגט עס אראפ אין אונזער פרשה דאס מיינט וואס מיינט דאס בפנימיות מ'רעדט וועגן דעם עניין פון די ירידה ברוחניות און די גאולה ברוחניות זאגט דער רבי דאס מיינט בפנימיות די גאולה רוחניות פון דעם שפל המצב אין וועלכן ער געפינט זיך יא ווי וועט זיין דער עניין פון די גאולה פון אזא איינעם וואס איז אראפגעפאלן ביז ער האט זיך פארקייפט פאר א גוי ביז ער קומען צו די ערגסטע מצב ביי מתן תורה איז יעדער איד געווארן אן עבד השם און אויף אייביג, ס'איז נישטא קיין אפהאלטן אין דעם. אן עילוי עצמי, ס'איז געווארן א שינוי אין דעם עצם פון א מענטשן, דער איד איז געווארן א שינוי אין דעם אידן, וואס קיינער קען עס ביי אים נישט צונעמען, מ'קען דאס נישט צונעמען, מ'קען דאס נישט צונעמען ביי אים. אויב אפילו ער טוט דערנאך היפך רצון השם חס ושלום, איז זיין שייכות צו רע, ביז אז נמכר לעבודת אלילים, נישט מער ווי א צוגעגעבענע זאך אויף זיין עצם מהות. זיין עצם מהות איז צוגעבונדן צום אייבערשטן, ער איז א עבד פון אייבערשטן. ס'איז צוגעקומען צו אים, צוגעקומען א זאך, א זאך, א שלעכטע זאך איז צוגעקומען צו אים, ס'איז נישט ער, ער איז נישט געווארן שלעכט אינגאנצן, ווארום זיין עצם מהות, דאס וואס ער איז אן עבד השם, קען נישט געביטן ווערן און דערפאר איז וודאי אז גאולה תהיה לו מיט דעם איז דער רבי מוכיח וואס די תורה זאגט אז ס'דא א מצוה אז יעדער איינער מען מוז אים אויסלייזן און טאמער חס ושלום נישט איז ביי יובל גייט ער ארויס ווייל דער גאנצער ענין פון א עבד איז נאר א צוגעקומענע זאך ווייל אידן זענען לי בני ישראל עבדים עבדי דערמיט איז אויך פארשטאנדיג די שייכות, דערווייל דער רבי געבן דרך אגב נאך אשר ירבו נאך אזא, דערמיט איז אויך פארשטאנדיג די שייכות פון סיום הסדרה צו איר התחלה, וואס דער וואס דער קשר פון סיום הסדרה מיט דער התחלה, פון סיום הסדרה צו איר התחלה, וואו דער פסוק איז מדגיש, וידבר השם בהר סיני גומר. וואס דארף שטיין בהר סיני דא? פארוואס שטייט נישט ביי אלע ארטער בהר סיני? פונקט דא אין פרשת אמור שטייט בהר סיני. דאס איז א הקדמה צו כללות הסדרה. דער בהר סיני גיט אונז א כלל אין די גאנצע סדרה. מצד דעם וואס מען קומט פון הר סיני, דאס קומט עס אונז דערציילן. ווי געזאגט פריער, וויבאלד אויף הר סיני איז געווארן א שינוי, און ס'איז געווארן א אנדערע זאך, ס'איז געווארן אויף אייביג, איז געווארן א איד א עבד השם, זאגט מען אונז וואו איז דאס געווארן, הייבט אן די תורה מיט הר סיני. דאס איז אן הקדמה צו כללות הסדרה מצד דעם וואס מען קומט פון הר סיני. וואס דאן האט זיך אויפגעטון דער שטרי קודם, ווען איז דאס געווארן? דאס איז געווארן דווקא יעמאלט, און שטייט קלאר אין רשי אין פרשת משפטים זאגט דער רבי אין די הערה, שטייט דארטן אוזן ששמעה על הר סיני, כשאמרתי כי לי בני ישראל עבדים, יעמאלט האט דער אייבערשטער געזאגט מיר זענען עבדים, דערפאר שטייט דערין פון הר סיני האט זיך אויפגעטון דער שטרי קודם, לי בני ישראל עבדים צו דעם אייבערשטן, איז אפילו נאך דעם גאנצן סדר הירידה רחמנא ליצלן, זאגט די תורה קלאר, וויבאלד עס איז ביי הר סיני, איז ודאי אז גאולה תהיה לו. מיט דעם האט דער רבי פארענטפערט דרך אגב, פארוואס עס שטייט דא הר סיני, לויט ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט. אות ה'. דערמיט קען מען אויך מסביר זיין דעם טעם פנימי אין פירוש רשי און אין דער הדגשה און אריכות פון רשי. האבן מיר פארענטפערט דעם ענין פארוואס דער פארוואס די תורה דערמאנט נישט דעם ענין פון אב, ווייל דער גאנצער חסרון דא איז דאך דער ענין וואס איז נישטא קיין אב, ממילא דארף זיין, ממילא פאלט ער אראפ אזוי ווייט, און ס'איז נישט שייך דער ענין פון אב ובן, דאס ווייזט אונז אז ס'איז א ירידה רוחנית, און ווי ער דארף ארויסקומען דערמאנט מען אינגאנצן נישט דעם אב, ווי מ'וועט נאך מרחיב זיין ווייטער אין נאך אין דעם הסבר נאך טיפער. דערווייל זאגט דער רבי א געשמאקן ענין וואס מען קען פארשטיין דעם טעם פנימי אין רשי. וואס איז די הדגשה אין רשי אז לעקר משפחת גר מיינט א נמכר לעבודת אלילים עצמה און רשי זאגט להיות לה שמש ממש די לשון פון רשי להיות לה שמש ולא לאלוהות ער פארקעפט זיך נישט צו די עבודה זרה אליין אז ער גייט דאס דינען וואס וואס האט זיך פארקעפט אלא אז ער גייט זיין דארט א שמש מ'וועט אים געבן אויף דעם געלט ער וועט האבן געלט צו לעבן אלא לחטוב עצים ולשאוב מים פרעגט דער רבי א געוואלדיגע קשיא אויף רשי, דלכאורה איז נישט מובן, פון וואנעט נעמט רשי אז דאס איז ולא לאלוהות? אויב מצד דעם וואס א איד טאר נישט זיין קיין נמכר לעבודת אלילים לאלוהות, אפשר זאל איך זאגן אז רשי שרייבט נישט אז ער האט זיך פארקויפט צו אלוהות נאר צו זיין א שמש, לחטוב עצים ולשאוב מים, ווייל מ'טאר נישט,

וואס רש"י וואנעט נעמט רש"י דא אז אז אז ער האט זיך נישט פארקויפט לאלהות נאר דערמיט באווארנט ער רש"י קומט דאס באווארנען אז אפילו אזא איד וואס איז אראפגעפאלן אזוי נידעריק ביז צו תכלית הירידה רחמנא ליצלן בכל זה איז נישט שייך אז ער זאל זיך פארקויפן לעבודת האלילים לאלהות נעם איך עס אין גאנצן פון רש"י רש"י זייער אכט אנגעבן צו באווארנען און זאגן א איד קען זיך נישט פארקויפן פאר אזא מצב ער קען זיך פארקויפן צו זיין א שמש לה, דאכט ער וועצער מיט לישב ניין, זיך צו בוקן בשום אופן בעולם נישט, דער רבי האט אונטערגעשטראכן דבר שאי אפשר כלל, ווארום אויך איידער ער ווערט נגאל איז ער נישט אין א מצב אז ביי אים איז חס ושלום נישטא דער זיכרון פון אביו שבשמים, ער איז נאר אפגעטראגן אין שלאף, ס'איז דא ביי אים, און אויף עבודה זרה האט ער זיך קיינמאל נישט פארקויפן, און אפילו אזא מענטש וואס האט זיך פארקויפט צו משמש זיין צו די עבודה זרה, אז מ'וועט קומען מיט אים עסן זיך בוקן, דער בעל הבית וועט זיך דא פארזאגן בשום אופן בעולם נישט. הרג'ן מיר, איכ'ל זיך נישט בוקן, ס'איז נאר ס'איז שלאפט, נישט חס ושלום ס'איז נישטא, ס'איז נישט בטל געווארן בחינת חכמה שבנפש, עס איז נאך א דיוק לשון התניא ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, בבחינת שינה, ס'איז פארשלאפן. און דערפאר זאגט דער אלטער רבי אין תניא, ווען ער ווען ער קומט טאקע צו א נסיון, לשון פון אלטן רבי, ווען ער קומט צו נסיון בדבר אמונה בהשם אחד, ווי מען עסט זיך בוקן צו עבודה זרה, יעמאלט ווייסט ער דאך אפן אז ער זאגט אז חס ושלום אז דאס איז א גאט, וואס דאס רירט אן זיין פנימיות הנפש, פנימיות הנפש איז קיינמאל נישט פארשלאפן, חכמה שבנפש וויל מען אנרירן, איז דאס פועל אזוי אז ס'איז ניעורה משנתה, דער אלטער רבי זאגט דאס, זי וועקט זיך אויף גלייך, און דערלאזט נישט אז ער זאל דורכפאלן אין דעם נסיון, קל שבקלים, עט זיך מוסר נפש זיין און בשום אופן נישט בוקן. דער ערגסטער וואס ס'קען זיין, קען נישט צוקומען צו זיך בוקן, ער קען נאר זיין, זיך פארקויפן זיין א משמש לעבודה זרה. און נאך מער, זי דערלאזט נישט אפילו א חיצונית'דיגע מחשבה, דיבור, אדער מעשה בלי אמונה בלב כלל וואס איז נגד אמונת השם אחד. וואס מיינט עס? מיינט זייער פשוט. ער עט זאגן אנשטאט צו געהארגעט ווערן, וועל איך אים פאלגן, איך וועל זיך בוקן, און אין מיין מחשבה, און אין מיין מויל, און אין מעשה, וואס וועל איך טון? איך וועל זאגן א גאנצע צייט, ס'איז נישט קיין נביא, ס'איז נישט קיין עבודה זרה, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט, ס'איז א שטיין, איך גלייב נישט אין דעם און אלץ, וועט ער עס אויכעט נישט טון. אפילו אויב נאר במעשה, אויף די חיצונית'דיגע מעשה וועט ער עס אויכעט נישט טון. צו חס ושלום זיך פארקויפן צו עבודה זרה, אפילו ער זאל קריגן וויפיל געלט ס'זאל נישט זיין, עט ער עס לכאורה פאר אסאך געלט עט ער זיך פארקויפן, און בשעת ער'ט זיך בוקן עט ער זאגן ס'איז גארנישט מיט נישט, איז לכאורה גלייבט ער דאך נישט אין דעם, דאס וועט ער אויכעט נישט טאן. און דערפאר קען נישט זיין אז א איד זאל זיך פארקויפן לאלהות, אפילו צו טון דאס בלי אמונה בלב כלל, נאר צו טון פאר די פאר דאלער. דאס וואס רשי איז מדגיש אז ער האט זיך פארקויפט און רשי געבט מיט א גאנצע אריכות ווי געזאגט פריער נמכר לעבודת אלילים אז לעקר משפחת גר מיינט נמכר לעבודת אלילים עצמה אבער וואס להיות לה שמש ולא לאלהות אלא לחטוב עצים ולשאוב מים און דערפאר קען נישט זיין אז א איד זאל זיך פארקויפן לאלהות אפילו צו טון דאס בלי אמונה בלב כלל די נידעריגסטע ירידה וואס קען זיין ביי א אידן ווען חכמה שבנפש איז בבחינת שינה, לולא עניין הבחירה, דער אויבערשטער האט געגעבן בחירה, אז ס'קען יא זיין, אין בחירה קען עס יא זיין, ווייל בחירה קען ער טון, פארקערט ווי זיין טבע, טבע פון א אידן איז ער קען עס נישט טון, אבער דער אויבערשטער האט געגעבן בחירה, אז נישט נישטא דער גאנצער ענין פון באשאפן די וועלט, אז א איד זאל זיך, זאל האבן בחירה, און ער זאל בוחר זיין בטוב, און ער זאל משנה זיין די וועלט און משנה זיין זיך. לולא עניין הבחירה איז בלויז צו פארקויפן זיך להיות לה שמש, לחטוב עצים ולשאוב מים. אות ו', וויבאלד אז בחינת הזיכרון, וואס דאס איז דער ענין פון חכמה, וואס האט זיכרון אויף צו טון מיט חכמה, ברענגט דער רבי אראפ נײַן און פֿופֿציק, חכמה, ס'דא דריי מוחות ווי עס ווערט געבראכט אין חסידות, חכמה איז דער ענין פון מוח הזיכרון, סאו וויבאלד אז בחינת הזיכרון, וואס דאס איז חכמה שבנפש, פון דעם וואס האט זיך פארקויפט לנוכרי, איז אין א לעוועל, ווי געזאגט פריער, עס איז אין א דרגה בבחינת שינה, ביז אז ער איז כאילו געווארן אויס בעל הבית אויף זיך. ער איז משועבד צו אן אדון נוכרי ביז לעבודת אלילים עצמה, אין אזא מצב איז פאר אים נישט מעגליך צו זיך אליין גואל זיין, יעצט וועט מען קומען ענטפערן פארוואס ווערט נישט ער ווערט דערמאנט דער לעצטער, ער ווערט גארנישט דערמאנט דער ערשטער, פארוואס קען ער זיך נישט מעגליך אויסלייזן, ווי דער כלל, דער כלל אין גמרא אין ברכות, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ער איז דאך אזוי נידעריג, ער האט זיך פארקויפט, ער איז משועבד צו דעם אדון נוכרי, ביז ער האט זיך פארקויפט לעבודת אלילים עצמה אז ער איז משמש, די עבודת אלילים קען ער נישט אנקומען צו דעם, ווי קען זיין זיין גאולה? זיין גאולה מוז קומען בדרך אתערותא דלעילא, העכער פון זיין מצב, אין חבוש עצמו, אין חבוש מתיר עצמו, א צווייטער דארף קומען און אים ארויסנעמען, דורך דעם וואס אנדערע וואס זענען נישט משועבד צו הנל צו דעם גוי, זענען אים זענען אים גואל, דערפאר שטייט צום אלעם ערשטן דער ענין פון גאולת קרובים און נישט ער אליין. נאך צולייגן די הערה 53 זייער געשמאק להעיר גם מרבותינו בעלי התוספות כאן שענין הגאולה כאן דער רבי איז דאך מסביר אלץ על פי פנימיות הענינים אין רבותינו בעלי התוספות טרעפט מען געשמאק די זעלבע זאך שענין הגאולה כאן מרמז לגאולה משיעבוד מלכיות וואס די אידן האבן אחד מאחיו או דודו קאי על הקדוש ברוך הוא ס'גייט אויפן אויבערשטן בן דודו זה מלך המשיח אוי וואס איז השיגה ידו זאגט דער רבינו בעל התוספות על ידי מצוות וזכיות שבידו וועט ער ווערן אויסגעהיילט וואס וועט זיין ואם לא יגאל באלה אויב ער האט דאס אויכעט נישט שלא קיים המצוות מכל מקום זאגט דער אויבערשטער לא אניחם בגלות אלא ויצא בשנת היובל שימשוך הקדוש ברוך הוא ביובל דער אויבערשטער וועט עס ארויסנעמען פון פון דארט דער תכלית איז אבער נישט אז ער זאל כסדר דארפן אנקומען צו דער התעוררות פון אנדערע אויב אזוי וואס שרייבט מען בכלל דעם ענין אז ער דארף זיך ארויסנעמען אויכעט? והשיגה ידו דארף ער זיך ארויסנעמען, ווייל דער ענטפער איז זייער פשוט, עס איז נישט גוט אז אלעמאל זאל ער דארפן אנקומען צו אנדערע צו מגלה זיין, זיי זאלן מגלה זיין זיין פנימיות, וואס ער איז א עבד השם, כנזכר לעיל, וואס דורך דעם איז זיין גאולה אין א אופן אז ער איז מצד עצמו איז שוין מער נישט שייך צו אזא ירידה. דער אויסלייזן אלע מאל אלע מאל מעורר זיין און וועקן און וועקן און וועקן דאס איז נישט דער תכלית על דרך ווי דאס איז אין גשמיות וואו זעט מען דאס אין גשמיות אין גשמיות זעט מען געוואלדיג אז די בעסטע אמת'ע הילף וואס מען קען געבן אן עני איז צו אוועקשטעלן אים אין א מצב וואס ער דארף שוין מער נישט אנקומען צו בריות דער רמב"ם פסק'נט אין הלכות עניים אז ס'דא אכט וועגן אכט דרגות אין צדקה ס'דא געוואלדיגע דרגות אין צדקה, וואס איז די העכסטע דרגה אין צדקה? שטעלסט אים אוועק אויף די פיס, עפנסט אים א געשעפט, גיבסט אים, גיבסט אים א ביזנעס, פירסט אים אריין צו א מענטשן וואס ער נעמט אים אריין דארטן ער זאל ארבעטן ביי אים, אדער עפנסט אים אויף אליין א געשעפט, לייסט אים געלט, יעמאלס שטייט ער אויף זיינע אייגענע פיס, דאס איז די גרעסטע זאך וואס ס'קען זיין, ער זאל נישט דארפן אלעמאל אנקומען צו א צווייטן, דאס איז נישט, דאס איז נישט דער תכלית. און דאס איז דער טעם פנימי וואס דער סיום הפסוק איז השיגה ידו ונגאל דערפאר דער פסוק ווען ער קומט ענדיגט ער מיט וואס אז ער אליין זאל זיך אויסלייזן דער תכלית פון דער גאולת קרובים איז דער אויפטו אז ער אליין זאל זיך קענען גואל זיין בכוח עצמו אליין לכתחילה קען ער עס נישט טון דערנאכדעם וואס טון אויף די אנדערע אז זיי ברענגען אים צו צו א מצב וואס בכוח עצמו קען ער זיך אויכעט אויסלייזן דורך דעם ווערט פארענטפערט אויכעט אויכעט ביידע שאלות שטייט נישט אב דא ווייל מען רעדט דאך וועגן א מצב וואס דער אב איז אינגאנצן נישטא ממילא קען מען נישט אנהייבן און בכלל דערמאנען דעם ענין פון פון אב און ממילא איז אויכעט פארענטפערט די שאלה פארוואס ער קען זיך נישט אליין אויס אויסלייזן פארוואס ער איז נישט דער ערשטער בפנימיות הענינים, ווייל ער איז דאך א חבוש, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, מען רעדט פון די גאנצע נקודה, ווי דער ענין פון גשמיות וואס ער איז אראפגעפאלן, מוכר מטלטליו, מוכר נכסיו, ביז ער פארקויפט זיך אליין, ביז ער פארקויפט זיך א נכרי, ביז ער פארקויפט זיך צו עבודת אלילים, דאס אלץ וועט ווייזן, ווייל ער קען זיך נישט אליין אויסלייזן, מוז ער אנקומען צו אנדערע, אבער דערנאכדעם מוז זיין דער והשיגה ידו, אז ער זאל זיך קענען אליין האלטן, מען זאל נישט דארפן האלטן אין איין וועקן, מען זאל אים אויפוועקן אויף א אופן, אז ער זאל זיין אויפגעוועקט אליין. מהאי טעמא, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט נאך א זאך, איז דער סדר פון גאולת קרובים אין אן אופן פון הקרוב קרוב קודם. ווייל זיי דארפן מעורר זיין די פנימית'דיגע און דערנאך אויך די חיצונית'דיגע כוחות פון דעם עבד. מען דארף דאך מעורר זיין זיין עצם, וואס איז דער פראבלעם? ער האט געטון א עבירה פון שביעית, איז ער אראפגעפאלן און אראפגעפאלן און אראפגעפאלן און האט נישט געטון תשובה, דארף מען דאך מעורר זיין די פנימיות, דער אלטער רבי זאגט אין תניא עיקר התשובה איז דאך בלב, ממילא איז דערנאך אויך דארף מעורר זיין די חיצונית'דיגע כוחות, ביז אז ער זאל זיך קענען גואל זיין בכוח עצמו, דעריבער וואס נענטער דער קרוב איז צום עבד, איז מובן אז אלץ פנימיות'דיגער וועט זיין די השפעה און ווירקונג אין דער התעוררות פונעם עבד. פארשטייט זיך אז א ברודער, א טאטע, קען עס מער מעורר זיין ווי ס'קען מעורר זיין א שוועסטער קינד אדער א פעטער. דעריבער גייט עס לויט דעם סדר אויך. זייער פארשטאנדיג. אות ז'. וואס איז די סיבה ואפשריות אז א איד קען קומען צו אזא מצב? די סיבה ואפשריות אויף דער ירידה איז מרומז ומודגש אין דער אנהייב פון סדרה. נאך א נקודה פארוואס וואס איז מקושר מיט דעם אנהייב. וואס שטייט אין אנהייב סדרה? כי תבואו אל הארץ. מצד דעם וואס אידן גייען אריין אין אין אן ארץ נושבת, וואו מען דארף זיך פירן לויט דער הנהגת הטבע, שש שנים תזרע שדך וגומר, אזוי ווי שטייט אין די היינטיגע פרשה. נישט ווי אין מדבר, וואו מען איז געווען אויסגעטון פון ענייני עולם הזה. מ'איז געווען א גאנצע צייט געווען צוגעבונדן צום אייבערשטן, מ'האט געקענט לערנען און דאווענען און טון אלע זאכן. מען האט געגעסן דעם לחם מן השמים וואס איז געווען מן, מען האט געטרונקען פון בארו של מרים, און געטראגן לבושים וואס די ענני הכבוד היו שפים ומגהצים, זיי האבן זיי געוואשן און זיי האבן זיי געפרעסט, און צו דערצו נאך געווען גדל לבושם עמהם וכולו, ווי רש"י ברענגט אראפ אין פרשת עקב, די קליידער זענען געוואקסן מיט זיי, האט מען נישט געדארפט האבן די אלע זאכן, נאך אינטערעסאנט צו דערמאנען, אז ווען ס'קומט מ'גייט אריין אין ארץ ישראל, אין היפך פון מן, וואס איז געקומען פון הימל און מ'מאכט א ברכה, המוציא לחם מן השמים, איז זייער אינטערעסאנט, אז ווען מ'דארף האבן א שטיקל ברויט, איז איז דארף מען אנקומען צו כמעט א דריטל פון די אלע מלאכות שבת. דארף זיין חורש זורע קוצר מעמר דש און ביז צו פייער און ביז מ'מאכט דעם טייג און און באקן כמעט א דריטל פון די אלע 39 מלאכות גייט אוועק אויף א שטיקל ברויט איז ממילא כי תבואו אל הארץ און מ'גייט אריין אין הנהגת הטבע שש שנים תזרע שדך וגומר גיט עס אן ארט אויף דער ירידה הנ"ל דערפאר ווערט אויך גלייך באווארנט בתחילת הסדרה נאך א סיבה פארוואס ווערט דערמאנט אין תחילת הסדרה אז וויבאלד מען קומט אין כח פון הר סיני דווקא ביי די מצוה פון די תורה הייבט אן אין פרשת בהר וועגן שמיטה, שטייט ויאמר השם אל משה בהר סיני לאמור, כי תבואו אל הארץ שש שנים, וויבאלד מען קומט מיטן כח פון הר סיני, איז א זיכערע זאך אז נישט נאר וועט מען אליין בלייבן גאנץ, אז גאולה תהיה לו, נאר מען וועט אויך פועל זיין נישט נאר אין זיך, מען וועט פועל זיין אויכעט א בירור ועילוי אין דעם ארץ, אז מען מאכט פון ארץ כנען מאכט מען אויס ארץ ישראל. און אַז מע דינט דעם אייבערשטן ווי ס'דאַרף צו זײַן, מע גיט אַכטונג אויף די דינים פֿון שמיטה, מע גיט אַכטונג אויף אַלע דינים וואָס איז דאָ, וואָס רעדט זיך וועגן וועגן דעם ענין פֿון פּאה און לקט און די אַלע זאַכן וואָס איז דאָ אין דער עבֿודה, יעמאָלט ווערט ארץ-ישׂראל ארץ-ישׂראל. מע מאַכט פֿון ארץ-כּנען ארץ-ישׂראל, און אין ארץ-ישׂראל מאַכט מען ביז צו זײַן ושבֿתה הארץ שבת לה'. מור א זעב וואס איז געווען א מציאות פון עבודה זרה אין ארץ ישראל, בפשטות, צו וועלכער א איד קען זיך פארקויפן רחמנא לצלן, מען רעדט דאך וועגן א איד אין ארץ ישראל, כי תבואו אל הארץ, דערנאך שטייט אז מען זיך פארקויפן פאר א גוי, זיך פארקויפן פאר די עבודה זרה לשמש, לחטוב עצים ולשאוב מים, ווי קען עס זיין ווייל ס'דא עבודה זרה, איז אנשטאט וואס איז דא עבודה זרה ווערט עקר משפחת גר, אין דעם פסוק ווען ער זאגט עקר משפחת גר מיינט ער האט זיך פארקויפט צו די עבודה זרה, ווי רשי טייטשט אפ, אדרבה ס'ווערט עקר עקר משפחת גר ווי תוספות לערנט אין גמרא אין קידושין תוספות זאגט פארוואס ווערט דאס אנגערופן עקר שסופו ליעקר אז צום סוף דארף ווערן אויסגעריסן ווערן אויסגעריסן פון די פון דעם גאנצן עס ווערט נעקר דער גאנצער ענין פון עבודה זרה ואדרבה ווי זאגט דער פוסק ושבתה הארץ שבת לשם מען זעט בגילוי ווי ס'איז לי הארץ ווי ס'שטייט אין אונזער פרשה אין פאר אין כה פרק כה פסוק כג, דאס אלס איז פון שבת פרשת בהר בחוקותי תשכ"ג.